ביי צרורות האבן מיר דאך געזאגט אז מען באצאלט נאר א האלבן שאדן, מיט דער זאך איז עס גלייך צו קרן, און ביי קרן איז דאך דער דין אז אויב מען האט עס געטאן דריי מאל ווערט מען א מועד און מען באצאלט א גאנצן שאדן, פון צווייטן זייט איז צרורות א תולדה פון רגל, ביי רגל גייט דאך נישט אן דער חילוק פון תם ביז מועד, צו זאגן מיר לקרן מדמינן ליה אז צרורות ווייל מען באצאלט נאר א האלבן שאדן איז עס גלייך צו קרן, או דילמא אדער. תולדה דרגל הוא, ס'איז דאך א תולדה פון רגל, און ביי רגל טרעפן מיר נישט אז מען זאל באצאלן א גאנצן שאדן, ביי רגל איז דאס ערשטע מאל און די דריטע מאל און די פערדע מאל איז די זעלבע זאך. זאגט די גמרא תא שמע כ'וועל דיר ענטפערן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הידוס, ווען די תרנגולים האבן מהדס געווען, געשפרינגען און געמאכט שאדן, אינו מועד, איז מען נישט קיין מועד, ויש אומרים, און אנדערע זאגן, הרי זה מועד, הידוס סלקא דעתך, איז דען דא א הוה אמינא צו זאגן אז הידוס זאל מען נישט באצאלן קיין גאנצע שאדן ווען די בהמה שפרונגט און דעמאלט אויך מאכט זי שאדן? צו הידוס ווערט דערמאנט ביי תרנגולים איז דאך דאס די אורחיה באצאלט מען דאך זיכער א גאנצע שאדן. אלא דארף איך זאגן הידוס והתיז אז דאס רעדט זיך אז בשעת די תרנגול איז געשפרינגען האט ער מתיז געווען צרורות און די צרורות האבן מזיק געווען, מאי לאו מיינסטו ניט איז דאך אויב התיז דארף מען דאך באצאלן נאר א האלבן שאדן, פארוואס שטייט דא א גאנצן שאדן זאגן די יש אומרים כגון דעבד תלתא זימני אז ס'איז געשעהן די זעלבע זאך דריי מאל אז דער תרנגול האט מהדס געווען און מתיז געווען מיט צרורות ובהא קמיפלגי און דאס איז די מחלוקת מר סבר יש העדאה די יש אומרים זאגן ווייל אז מ'האט געמאכט דריי מאל איז מען א מועד. און מר סבר אין העדאה, און דער ערשטער תנא וואס ער זאגט הידוס אינו מועד, ווייל ער לערנט אז ביי צרורות איז נישט דא קיין העדאה אפילו מען מאכט עס אסאך מאל די זעלבע דין חצי נזק, זאגט די גמרא לא, ניין, בחד זימנא.

אבער אין אמת'ן קען זיין אז דעם דריטן מאל ווען עס ווערט א מועד האלטן אלע נזק שלם, אדער עס קען זיין אלע האלטן, כ'מיין אז ס'איז נישט דא קיין שאלה אז אין העדאה. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל זיך פושט זיין די שאלה, מיר האבן געלערנט בהמה שהטילה גללים, די בהמה האט ארויסגעגעבן פון זיך מיסט, לעיסה, אין א טייג. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט משלם נזק שלם. גללים, דאס איז דאך נישט דער גוף האט מזיק געווען, ס'האט דאך מזיק געווען א זאך וואס איז אפגעטיילט פון גוף, דאס איז דאך אויך צרורות. שטייט דא רב יהודה זאגט מען באצאלט א גאנצן שאדן. ורב אלעזר אומר, און רב אלעזר זאגט חצי נזק, מען באצאלט א האלבן שאדן. מאי לאו, מיינסטו דען ניט כגון דעביד תלתא זימני אז די זעלבע זאך איז שוין געשעהן דריי מאל ובהא קמיפלגי און דאס איז די מחלוקת מר סבר יש העדאה רב יהודה לערנט אז ביי צרורות איז דא די ענין פון העדאה דעריבער אז מען האט געמאכט דריי מאל איז מען א מועד און באצאלט א גאנצן שאדן. ומר סבר אין העדאה, און רב אלעזר לערנט חצי נזק ווייל ער לערנט אין העדאה לצרורות. זאגט די גמרא, לא, ניין, ס'רעדט זיך בחד זימנא ס'איז ערשטע מאל, ובפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי, דא אויך זיי קריגן זיך אין די מחלוקת פון סומכוס'ן מיט רבנן. צו צרורות באצאלט א גאנצן שאדן צו א האלבן? פרעגט די גמרא, והא משונה היא ס'איז דאך א משונה'דיגע זאך, ס'איז דאך נישט דער סדר אז א בהמה זאל ווארפן גללים אין א טייג, אויב אזוי איז דאך דאס א תולדה פון קרן. ענטפערט די גמרא, דדחיק לה עלמא, ס'איז זיי געווען ענג, די בהמה איז געשטאנען אויף א ענגן ארט, זי האט נישט געקאנט אוועקרירן. רש"י זאגט דא אויך אז ס'דארף זיך רעדן שלא להנאתו, ברענגט רש"י אראפ, אזוי וויל לערנען אנדערע פשט. ווייל אויב אזוי איז דאך ווען די בהמה טוט צרכה איז דאך דא הנאה, און אויב ס'איז דא הנאה איז דאך עס א תולדה פון שן, און א תולדה פון שן האבן מיר דאך געלערנט טינפה פירות להנאתו באצאלט מען א גאנצן שאדן, נאר דא רעדט זיך, לערנען אנדערע אז ס'איז געווען משלשלת, געהאט שלשול, דעמאלט איז עס נישט להנאתה, אבער רשי פרעגט עס אפ, רשי זאגט אין יעדן אופן איז גללים להנאתה, און דאך איז עס נישט קיין תולדה פון שן, ווייל צו די צרורות בלייבט דאך עס זאל זיין ס'איז צרורות פון שן, חזיר שהיה נובר באשפה וואס פאר א תולדה איז דאס דארטן? דאס איז דאך אויך א תולדה דשן. איי מיר האבן דאך דאך געלערנט אין גמרא, טינפה פירות להנאתה איז א תולדה פון שן, דארט מיינט מען אז די שאדן האט די בהמה געמאכט מיט דעם גוף, זי האט זיך געקייקלט אויף די פירות, אבער שטענדיג על ידי גללים זאל זיין ס'איז שן, אבער צרורות בלייבט עס. פרעגט די גמרא.

ער דארף מען דערציילן גללים, דעם דין פון גללים. סלקא דעתך אמינא, איך וואלט געוואלט מיינען, הואיל ובתר גופיה גרירי, ווייל די גללים זענען דאך געווען אין גוף בהמה, וואלט איך געוואלט מיינען, כגופיה דמי, זאל דאס נישט האבן קיין דין פון צרורות, נאר דאס זאל האבן דעם דין ווי גוף. קא משמע לן דארף מען מיר דערציילן אז דאס האט דעם דין פון צרורות און באצאלט חצי נזק. אויב אזוי האב איך זייער גוט פארענטפערט רב אלעזר, וואס רב אלעזר זאגט חצי נזק. אבער לויט רב יהודה, פארוואס זאגט רב יהודה נזק שלם? ווייל ער האלט כסומכוס. זאל ער זאגן הלכה כסומכוס, לויט רב יהודה איז דאך נישטא קיין שום חידוש מיט דעם וואס ער דערמאנט דעם דין אז בהמה שהטילה גללים לעיסה באצאלט מען נזק שלם בשלמא, לויט רב אלעזר'ן איז א חידוש אז ס'צרורות, איך זאג נישט כיוון שטענה בגופה. נו, קאן זיין אז די ווערטער פון ר' יהודה'ן וואס ער זאגט משלם נזק שלם, דאס איז געווארן געלערנט נאך ר' אלעזר'ן, נאכדעם ווי ר' אלעזר האט געזאגט מ'באצאלט חצי נזק, און ער האט זיך דאס געדארפן זאגן וועגן דעם חידוש אז כ'זאל נישט האבן קיין טעות צו זאגן אז דאס איז נישט קיין צרורות, קומט צו גיין ר' יהודה און ער זאגט נזק שלם. רש"י פרעגט דא אויך א סתירה פון רב אלעזר'ן אויף רב אלעזר'ן פריער ביי כלב שנטל חררה ווערט דאך דערמאנט, רב אלעזר זאגט נזק שלם און דא זאגט רב אלעזר מען באצאלט א האלבן שאדן. אויב איז רש"י וויל פארענטפערן א תירוץ. אז איך וויל זאגן אז דארט רעדט זיך נישט ביי קיין צרורות, דארט רעדט זיך אז ס'איז געוועזן בדשני בגחלת, מ'האט משנה געווען ווען זי האט געלייגט די גחלת, זי האט זי גענומען למשל אין מויל און זי אוועקגעלייגט, וואס איז דאס פארענטפערט? אבער פארוואס זשע באצאלט מען נזק שלם נאר דארט האנדלט זיך נאר וועגן די מקום גחלת אויף דעם ארט וואס מ'האט אוועקגעלייגט די גחלת אויף דעם ארט איז דאך עס נישט קיין צרורות פריער האמער דאך געלערנט אין גמרא ביידע האלטן ווי סומכוס אין עמוד אלף האמער געלערנט ביידע האלטן ווי סומכוס איז נישט קיין חילוק פון כוחו צו גופו נאר פארוואס באצאלט מען א האלבן שאדן ווייל ס'איז עה תם קרן תם א גאנצן שאדן, ווייל איך האלט ווי רב טרפון משונה קרן בחצר הניזק נזק שלם משלם, יעצט קען איך דאך אזוי נישט זאגן אז ביידע האלטן ווי סומכוס, ווייל דא האלט דאך בפירוש רב אלעזר אז מ'באצאלט חצי נזק, דארף איך לערנען אנדערש, ביידע האלטן ווי די רבנן אז צרורות באצאלט מען. חצי נזק, און דארטן איז די מחלוקת נישט וועגן דעם גאנצן גדיש, נאר דארט איז נאר די מחלוקת אויף דעם ארט וואו מ'האט אוועקגעלייגט די גחלת, און דאס וואס מ'האט פריער פארענטפערט אז ביידע האלטן ווי סומכוס האב איך נאר מדחה געווען, אבער רש"י זאגט אז די קשיא הייבט זיך גארנישט אן טוען, דארטן איז דאך א מחלוקת רב אלעזר א תנא, דארט דאך רבי אלעזר, און דא איז רב אלעזר, וואס דאס איז רב אלעזר בן פדת. און דא בין איך נישט גורס ר' יהודה נאר רב יהודה וואס איז געווען אן אמורא. א ראיה ברענגט רש"י אויף דעם אויך, ווייל אויב דאס זאל זיין תנאים פארוואס זאגט די גמרא ולימא רב יהודה הלכה כסומכוס ולימא רב אלעזר הלכה כרבנן, ס'איז נישט דער סדר אז די גמרא זאל פרעגן אז תנאים זאל דער זאגן אז די הלכה איז ווי דער און דער זאל זאגן די הלכה איז ווי דער. רש"י. תא שמע, כ'וועל זיך פושט זיין די פריערדיגע שאלה וואס מיר האבן געהאט צרורות ווען מ'האט געמאכט דריי מאל צי דארף מען באצאלן א גאנצן שאדן. דתנא רמי בר יחזקאל, רמי בר יחזקאל האט געלערנט, תרנגול שהושיט ראשו לאויר כלי זכוכית, א תרנגול האט אריינגעשטעקט זיין קאפ אינעווייניג אין א גלעזערנע כלי, ותקע בו, האט געגעבן א קרייע, ושברו, פון דעם קול איז געווארן צעבראכן די כלי. משלם נזק שלם, באצאלט מען א גאנצן שאדן. אזוי שטייט אין איין ברייתא. ואמר רב יוסף, רב יוסף האט געזאגט אמרי בי רב, מען האט געלערנט ביי רב אין בית מדרש, סוס שצנף וחמור שנער, ביי יעדע בעל חי איז דאס לשון פון שרייען א צווייטן לשון, ביי א כלב שטייט נובח און אזוי ווייטער. און פון דעם קול ושבר את הכלים, האט מען צעבראכן די כלים, משלם חצי נזק, באצאלט מען א האלבן שאדן, מאי לאו, מיינסטו דען ניט, כגון דעבד תלתא זימני, מען האט דאס געמאכט דריי מאל, ווייל אז א זאך ווערט צעבראכן דורכן קול, דאס איז דאך נישט גופו, נאר דאס איז כוחו, דאס איז דאך אויך א זאך פון צרורות. ובהא קמיפלגי, און דאס איז די מחלוקת, מר סבר יש העדאה, רמי בר יחזקאל האלט אז ביי צרורות איז דא העדאה אז נאכדעם ווען מען מאכט דריי מאל ווערט מען א מועד און באצאלט א גאנצן שאדן, ומר סבר אין העדאה, און אמרי בי רב האלטן אין העדאה.

אז מען באצאלט דעריבער א גאנצן שאדן, ווייל מען האלט ווי סומכוס, והא משונה הוא, ס'איז דאך משונה, ס'איז נישט דער שטייגער אז דער תרנגול זאל דארט אריינשטעקן די קאפ אין א כלי, און אויב ס'איז משונה דארף דאך דאס זיין א תולדה פון קרן. ענטפערט די גמרא, דאית ביה בזרני, אז ס'איז דאך דא אין דער כלי איז דא קערנדלעך, איז דעמאלט דער סדר זאל אריינשטעקן דעם קאפ און צו עסן, און אויב ס'איז דער סדר דארטן צו עסן, איז שוין דער סדר דארט צו שרייען. בעי רב אשי, האט רב אשי געפרעגט א שאלה, ווי וועט זיין, צרורות, ווייסט מען דאך לויט די רבנן באצאלט מען א האלבן שאדן, יש שינוי לצרורות לרביע נזק, צי איז דא א ענין לויט די רבנן וואס זיי זאגן צרורות כי אורחיה באצאלט מען א האלבן שאדן, ווי וועט זיין אז די צרורות זענען געווען דורך א שינוי, למשל די בהמה בעיטה איז דאך א תולדה פון קרן, ס'איז א שינוי בעיטה, די בהמה האט געבריקעט אזוי מיט די פיס, און דורך דעם ביעוט האט זי געווארפן צרורות און זי האט צובראכן א כלי, צי הייסט דאס א שינוי און מען דארף באצאלן א פערטל שאדן, ווייל אויב ס'איז אורחיה באצאלט מען א האלבן שאדן, און יעצט ס'איז א שינוי באצאלט מען א פערטל. או ידע, אין שינוי לצרורות לרביע נזק, ביי צרורות באצאלט מען קיינמאל נישט קיין פערטל, די ענין פון תם און מועד גייט נישט אן ביי צרורות, ווייל מען טרעפט קיינמאל נישט אז א תם זאל באצאלן ווינציגער ווי העלפט. זאגט די גמרא, תפשוט ליה מדרבא, רב אשי קען זיך דאס פושט זיין פון רבא'ס שאלה, פון דער שאלה ווי זאגט מען דאס שאלת חכם חצי תשובה, פון דעם אויך קען איך געוואויר ווערן די שאלה. דבעי רבא, רבא האט געפרעגט, יש העדאה לצרורות או אין העדאה לצרורות? האבן מיר דאך פריער געהאט די שאלה, רבא פרעגט, צי זאגן מיר צרורות נאך דריי מאל ווערט א מועד און באצאלט א גאנצן שאדן, אדער אין העדאה לצרורות? מכלל קומט דאך אויס דאין שינוי אז ביי א שינוי באצאלט מען נישט קיין פערטל שאדן, ווייל אויב איך זאל זאגן אז ביי א שינוי באצאלט מען א פערטל, קען איך דאך נישט זאגן אז נאך דריי מאל זאל מען באצאלן א גאנצן שאדן, און די שאלה איז דאך יש העדאה אז נאך דריי מאל זאל מען באצאלן א גאנצן שאדן, און די שאלה וואס רבא פרעגט יש העדאה לצרורות או אין העדאה לצרורות, די שאלה איז סיי ביי צרורות כי אורחיה און סיי ביי צרורות על ידי שינוי, אזוי ווי תוספות איז מסביר פריער דף י ח עמוד א' דיבור המתחיל במועד זאגט די גמרא כ'קען זיך פון אים נישט פושט זיין פון רבא'ן ווייל דילמא רבא קען זיין רבא אם תמצא לומר קאמר רבא'ן איז די זאך פון יש שינוי אויך געווען א ספק נאר ער זאגט אזוי אם תמצא לומר אין שינוי אויב די ווילסט זאגן אז צרורות מיט א שינוי באצאלט א האלבן שאדן, וועל איך דעמאלט האבן די שאלה יש העדאה או אין העדאה? ביידע זאכן איז אים געווען א ספק. ס'ערשטע איז רבא'ן געווען א ספק יש שינוי אדער אין שינוי, און אויב דו וועסט זיך פושט זיין אין שינוי, און ביי תם באצאלט מען ביי דאס ערשטע מאל ביי א שינוי א האלבן שאדן, ס'איז נישט דא די דין פון שינוי, קיין חילוק, פרעג איך זיך צו יש העדאה. בעי רב אשי, האט רב אשי געפרעגט א שאלה כח כוחו לסומכוס ככוחו דמי או לא, למשל. די בהמה האט געווארפן שטיינדלעך גייענדיג, איז די שטיינדלעך ארויפגעפאלן אויף א כלי, איז עס געווארן צובראכן דורך דעם כח פון די בהמה, באצאלט מען לויט סומכוס'ן א גאנצן שאדן, א שטיק פון דער כלי פון דער צובראכענע איז אוועקגעשפרינגען ווייטער און ס'האט צובראכן א צווייטע כלי, דאס רופט זיך אן כח כחו, און ווי איז דער דין לויט סומכוס'ן? צי האט עס דעם דין כח כחו ככחו או לא, וואס איז די שאלה מי גמר הלכה, צי האט ער געלערנט הלכה פון באצאלן א האלבן שאדן ומוקי לה און ער לערנט איין די הלכה פון האלבן שאדן בכח כחו אז כח כחו האלבן שאדן. או דילמא, לא גמר הלכה כלל, ער האט נישט געלערנט קיין הלכה אויף צו באצאלן א האלבן שאדן. תיקו, ס'נישט קיין סתירה וואס מיר האבן דא דערמאנט אז מיר ביי א הלכה למשה מסיני איז דאך נישט דא קיין שום מחלוקת, האבן מיר דאך געזאגט וואס דער מהרי"ץ חיות זאגט, ווי קומט עס סומכוס זאגט א גאנצן שאדן, ס'איז דאך נישטא קיין מחלוקת אין הלכה למשה מסיני, אויב די זאך איז הלכה למשה מסיני האלטן עס אלע, זאגט דער מהרי"ץ חיות אז לויט סומכוס'ן איז אויך הלכה למשה מסיני, וועלכע איז הלכה למשה מסיני? דער דין אז כחו האט דעם דין כגופו, ער זאגט אויך אויף דער דא הלכה למשה מסיני, אבער דא אין גמרא ווייזט אויס ס'לשון. או דילמא, לא גמר הלכה כלל, דארף מען טייטשן ער האט נישט געלערנט אינגאנצן קיין הלכה אויף חצי נזק, די הלכה אויף חצי נזק האט ער נישט געלערנט. אויף דעם עצם זאך אז די זאך איז הלכה למשה מסיני קען נישט זיין קיין מחלוקת, נאר אין די פרטים קען זיין א מחלוקת. אין דער משנה האבן מיר געלערנט היתה מבעטת.

מבעטת ווייס איך פארוואס מען באצאלט חצי נזק, ווייל דאס איז א תולדה פון קרן און צרורות, וועלן מיר זעהן, איבעיא להו היכי קאמר, ווי זאגט דער תנא פון די משנה, היתה מבעטת והזיקה בביעוטה. אן צרורות האט זי מיט די פיס מזיק געווען, איז דאך דאס דעמאלט א תולדה פון קרן, באצאלט מען א האלבן שאדן, או אדער צרורות כאורחייהו, צרורות וואס איז ווי דער סדר איז, משלם באצאלט מען חצי נזק, ורבנן היא, די משנה גייט מיט די רבנן, וואס די רבנן לערנען אז צרורות באצאלט מען א האלבן שאדן. או דילמא אדער אנדערש לערן איך די משנה גייט ווי סומכוס היתה מבעטת והזיקה בביעוטה מיינט מען אן צרורות מיט דעם פוס האט זי מזיק געווען דאס איז וואס א תולדה פון קרן או אדער צרורות מחמת ביעוט די צרורות זענען געווען דורך א שינוי מחמת ביעוט משלם חצי נזק אויב די צרורות זענען משונה באצאלט מען א האלבן שאדן, הא כאורחיה, אויב די צרורות איז געוועזן כאורחיה משלם באצאלט מען נזק שלם, ומני, ווי ווער זשע גייט דעמאלט די משנה סומכוס היא, אויב איך זאג די גאנצע זאך איז וואס מען באצאלט א האלבן שאדן איז ווייל די צרורות זענען געקומען דורך ביעוט, אבער כאורחיה באצאלט מען א נזק שלם, גייט דאך די משנה נאר ווי סומכוס. דעמאלט אז ס'איז דא ביעוט, איז דאך עס משונה, דאך ביי גוף אויכעט באצאלט מען א האלבן שאדן לויט סומכוס'ן אויך. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל זיך דאס פושט זיין מסיפא. פון דער סיפא פון דער משנה האבן מיר געלערנט, דרסה על הכלי ושברתו, די בהמה האט ארויפגעטראטן אויף א כלי, זי האט צעבראכן די כלי, ונפל השבר, א בראך פון דער ערשטער כלי איז געפאלן, א בראך שטיק איז געפאלן, על כלי אחר, אויף א צווייטע כלי. ושברו, די צווייטע כלי איז געווארן צובראכן, על הראשון משלם נזק שלם, ווייל דאס איז דאך מיט דעם גוף האט די בהמה מזיק געווען, ועל האחרון אויף דער צווייטער כלי חצי נזק, ווייל דארטן איז נאר כוחה, איז מיט צרורות, ואי סומכוס מי אית ליה חצי נזק, און אויב ס'זאל זיין ווי סומכוס, ווי איז דא דא א חצי נזק? צרורות באצאלט מען דאך לויט אים א גאנצן שאדן, מוז איך דאך זאגן אז די משנה גייט אזוי ווי די רבנן, וכי תימא וועסטו וועלן זאגן די משנה גייט אזוי ווי סומכוס, נאר ראשון ראשון להתזה, דא מיינט מען ס'איז געוועזן דריי כלים, די בהמה האט ארויף געטראטן אויף דער ערשטע כלי, פון דער כלי רעדט מען נישט. די כלי איז דאך נישט קיין צרורות, די כלי איז דאך גופה, איז געפאלן א שטיקל אויף כלי ב', כלי ב' איז געווארן צעבראכן פון דעם שטיקל, איז דאס צרורות, כלי ב' ווערט אנגערופן ראשון להתזה, די ערשטע כלי וואס איז געווארן צעבראכן פון דער התזה, נאכער איז געשפרינגען א שטיקל פון כלי ב'. און ס'האט צובראכן כלי שלישי, די כלי שלישי ווערט אנגערופן שני להתזה, די צווייטע כלי וואס איז געווארן צובראכן פון דעם שטיק, וועל איך זאגן אזוי, ראשון, דאס וואס שטייט מען באצאלט אויף דער ערשטער ראשון, א גאנצן שאדן, מיינט מען ראשון להתזה. די ערשטע וואס איז געווארן צובראכן וועגן ס'האט זיך אויף דעם אראפגעשפריצט די כלים פון די כלי וואס האט וואס איז געווארן אראפגעטראטן, כאטש ס'איז צרורות באצאלט מען א גאנצן שאדן ווייל עס גייט ווי סומכוס און באצאלט א גאנצן שאדן, ושני שני להתזה, שני מיינט מען די צווייטע וואס איז געווארן צובראכן דורך דעם אראפשפריצן. דאס הייסט די דריטע כלי, דאס איז דעמאלט וואס איז דאס כח כוחו, וועל איך זאגן ושאני ליה לסומכוס, אז סומכוס איז דא א חילוק בין כוחו לכח כוחו, טאקע ביי כוחו האלט סומכוס נזק שלם, אבער כח כוחו נאר חצי נזק, אויב דאס איז די ממילא וועט די משנה גיין ווי סומכוס. אלא וועל איך דיר פרעגן, הא דבעי רב אשי וואס רב אשי האט געפרעגט, כח כוחו לסומכוס ככוחו דמי, או לאו ככוחו דמי, תפשוט ליה, זיי זיך פושט, דלאו ככוחו דמי, זאל איך זיך פושט זיין אז לאו ככוחו דמי, ווייל איך זאג אויף דער צווייטער כלי וואס איז ראשון להתזה, באצאלט מען א גאנצן שאדן, אויף דער דריטער כלי וואס איז שני להתזה ווייל ס'כח כחו באצאלט מען א האלבן שאדן, זע איך דאך כח כחו האט נישט דעם דין ווי כחו, וואס איז די קשיא? כ'ווייס דאך נישט, דאס אליין ווייסט נישט רב אשי, ווען ער זאל וויסן די משנה גייט ווי סומכוס וואלט ער זיך טאקע דאס געקאנט פושט זיין, אבער איך ווייס נישט, איך קען דאך לערנען צוויי זאכן אין דער משנה, זאגט די גמרא, רב אשי כרבנן מוקי לה, רב אשי לערנט איין די משנה ווי די רבנן, ובעי לה הכי, און די שאלה וואס רב אשי האט געפרעגט, יש שינוי לצרורות או אין שינוי, האט ער, איי טאקע דאס האט ער געפרעגט אויף דער משנה, היתה מבעטת.

או דילמא אדער, היתה מבעטת והזיקה בביעוטה, או צרורות מחמת ביעוט, וואס איז דאך א שינוי חצי נזק ואין שינוי תיקו. איז דער פשט ווי תוספות לערנט איז אזוי, מען מוז אזוי צו דעם צוקומען. רב אשי האט נאר געפרעגט א שאלה, די משנה, ביי וועלכע צרורות רעדט זיך דאס?

אדער עס רעדט זיך צרורות כי אורחיה, נישט מער, איז אין דער שאלה קען איך האבן צוויי פשטים, איינמאל קען איך האבן א שאלה אז רב אשי פרעגט צי זאגן מיר די משנה רעדט זיך מיט צרורות על ידי שינוי, נאר על ידי שינוי באצאלט מען א האלבן שאדן, אבער כי אורחיה א גאנצע שאדן איז דאס די משנה ווי סומכוס, אדער די משנה רעדט זיך כי אורחיה און דאס גייט ווי די רבנן, אין די ווערטער קען איך האבן א צווייטע שאלה אויכעט, איך קען האבן אז זאגן אז רב אשי מיינט דאס איז צו זאגן, צי זאגן מיר יש שינוי אז די משנה רעדט זיך בצרורות על ידי שינוי, ממילא אז ס'רעדט זיך בצרורות על ידי שינוי איז א ראיה אין שינוי לצרורות על ידי שינוי באצאלט מען אויך א האלבן שאדן, אדער די משנה רעדט זיך בצרורות כי אורחיה און באצאלט א האלבן שאדן אבער על ידי שינוי און נאר א רביע, דאס הייסט אזוי אין אנדערע ווערטער אין בית מדרש האט מען נאר געפרעגט צו די משנה רעדט זיך בצרורות כי אורחיה צו על ידי שינוי נאכהער האבן אנדערע געזאגט אז די שאלה פון דעם איז צו דאס איז ווי די רבנן אדער ווי סומכוס, און רב אשי זאגט ניין, די משנה איז זיכער ווי די רבנן, נאר די שאלה איז צו רעדט זיך איז כי אורחיה נאר דעמאלט א האלבע שאדן, אבער ביי א פערטל, אבער ביי שינוי איז א פערטל, אדער אבער ביי שינוי איז אויך די זעלבע דין. רש"י, בעא מיניה רבי אבא בר ממל מרבי אמי, רבי אבא בר ממל האט געפרעגט א שאלה פון רבי אמי, ואמרי לה, און אנדערע זאגן אז רבי אבא בר ממל האט עס געפרעגט פון רב חייא בר אבא, היתה מהלכת די בהמה איז געגאנגען במקום שאי אפשר לה אויף א ארט זי האט נישט קיין צווייטן וועג אלא אם כן מנתזת, די בהמה איז געגאנגען אין חצר הניזק, און ס'איז דארט געווען פול מיט שטיינער, און אויב זי גייט דארטן, מוז שפריצן שטיינדלעך. איז א זיכערע זאך ווען זי גייט און שפריצט שטיינדלעך, איז דאס צרורות און מען באצאלט א האלבן שאדן. אבער דא איז געווען אזוי, ובעטה, די בהמה האט עס געמאכט בכוונה להזיק, והתיזה, און זי האט געשפריצט שטענדליך והזיקה, מהו, ווי איז דער דין, כיון דאי אפשר לה, סיי ווי מידאך דארטן גייט די פאלן די שטענדליך, ממילא אורחיה הוא האט עס דעם זעלבן דין ווי צרורות כי אורחיה און באצאלט א האלבן שאדן. או דילמא אדער, השתא מיהא יעצט וויאזוי געווארן געווארפן די שטיינדלעך, איז דאך עס געווען דורך ביעוט מחמת ביעוט קמנתזה צרורות, ממילא הייסט דאס צרורות על ידי שינוי, און אויב כ'וועל זאגן יש שינוי לצרורות לרביע נזק, וועט מען דא אויך באצאלן חצי נזק, תיקו, בלייבט שטיין די שאלה ס'דא א צווייטע פשט אין רש"י, אז די שאלה איז דא געוועזן אז אויב זי האט עס געטון אזוי דריי מאל צי זי ווערט מיט דעם א מועד צי נישט. בעא מיניה רב ירמי' מרב זירא, רב ירמי' האט געפרעגט פון רב זירא א זאך, א איינפאכע זאך וואס איר אלע ווייסט עס, מיר ווייסן עס שוין נאכדעם ווי די גמרא האט עס אנגענומען פאר א דבר פשוט, היתה מהלכת ברשות הרבים, א בהמה איז געגאנגען אין רשות הרבים, איין ווארט איז מען נישט גורס ווייל דא רעדט זיך כאורחה, והתיזה, גייענדיג איז געפאלן שטיינדלעך פון אונטער די פיס והזיקה, מהו ווי דער דין? צרורות באצאלט דאך א האלבן שאדן. ווי איז געשען די זאך? די זאך איז געשעהן אין רשות הרבים. צו זאגן מיר ווייל מען באצאלט א האלבן שאדן לקרן מדמינן ליה גלייך עס צו צו קרן וחייבת און מען דארף באצאלן אין רשות הרבים ווייל ס'איז קרן או דילמא אדער תולדה דרגל היא ופטורה צרורות כאורחה איז א תולדה פון רגל, און פטור אין רשות הרבים. אין אנדערע ווערטער, די שאלה איז צרורות ברשות הרבים, צי באצאלט מען צי נישט. אמר ליה האט ער אים געזאגט מסתברא תולדה דרגל היא, דער שכל זאגט אז ס'איז תולדה דרגל, אין רשות הרבים איז מען פטור.

מהו? אמר ליה האט ער געזאגט צו אים, עקירה אין כאן, די שטיינדלעך ווען זענען געווארן אוועקגעריסן פון זייער ארט איז דאך נישט געווען קיין עקירה פון חיוב, ווייל ווי איז די בהמה געגאנגען ווי? אין רשות הרבים. הנחה יש כאן, זאל דא זיין א הנחה, ווייל אז די עקירה געווען במקום פטור איז פטור. איתיביה. האט רבי ירמי' געפרעגט א קשיא, מיר האבן פריער געזאגט אז צרורות ברשות הרבים איז פטור, האט ער געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט היתה מהלכת בדרך, די בהמה איז געגאנגען אויפן וועג, והתיזה, זי האט געשפריצט שטיינדלעך, בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים, חייב. מאי לאו מיינסטו דען ניט? דאס וואס דא שטייט בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים מיינט מען התיזה ברשות הרבים, זי האט געווארפן די שטיינדלעך אין רשות הרבים והזיקה ברשות הרבים און זי האט מזיק געווען אין רשות הרבים איז מען מחויב זעה איך דאך אז צרורות ברשות הרבים איז חייב. וואס האסטו פריער געזאגט אז צרורות ברשות הרבים איז תולדה דרגל ס'איז פטור? זאגט די גמרא לא ניין ס'רעדט זיך א צווייטן וועג, התיזה ברשות הרבים, זי האט געשפריצט די שטיינדלעך אין רשות הרבים און זענען אריין געפאלן אין חצר הניזק והזיקה ברשות היחיד, פרעגט די גמרא ודקאמרת האט ער אים צוריק געפרעגט דו האסט דאך פריער געזאגט עקירה אין כאן, אז די עקירה איז נישט דא במקום חיוב הנחה יש כאן, האסט דאך שוין פריער געזאגט אין דעם אופן איז פטור, אמר ליה האט ער אים געזאגט הדרי בי, דאס האב איך חרטה, דעם ערשטע זאך וואס כ'האב דיר געזאגט, צרורות ברשות הרבים, באצאלט א האלבן שאדן. איז די צרורות ברשות הרבים פטור פון דעם האב איך נישט חרטה, נאר פון דעם דין וואס איך האב דיר פריער געזאגט אז התיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד איז פטור, פון דעם האב איך חרטה. איתיביה האט ער געפרעגט א קשיא, האבן מיר געלערנט דרסה על הכלי. די בהמה האט ארויפגעטרעטן אויף די כלי ושברתו, זי האט צעבראכן די כלי, ונפל השבר על כלי אחר, א ברוך שטיק איז ארויפגעפאלן אויף א צווייטע כלי, ושברו, עס איז צעבראכן געווארן די צווייטע כלי, על הראשון משלם נזק שלם, אויף דער ערשטער כלי באצאלט מען נזק שלם, ווייל דאס איז דאך געוועזן גופו. ועל האחרון משלם חצי נזק, די צווייטע כלי באצאלט מען א האלבן שאדן, ס'איז צרורות. ותני עלה, האט מען אויף דעם געלערנט, במה דברים אמורים, ווען איז דאס גערעדט געווארן? ברשות הניזק, אז דאס איז געווען ברשות הניזק. אבל ברשות הרבים, אויב דאס איז געשען אין רשות הרבים, על הראשון פטורה, אויף דער ערשטער כלי איז מען פטור ווייל ס'איז רגל, און רגל ברשות הרבים איז דאך פטור, דא מיינט דאך אז ער האט אראפגעטראטן דרך הילוכה, ועל האחרון חייבת, די צווייטע כלי איז צרורות איז מען חייב, מאי לאו, ווי רעדט זיך דא? התיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות הרבים, ווייל אזוי די ערשטע כלי איז געוועזן אין רשות הרבים וועל איך אויך אננעמען, מסתמא די צווייטע כלי וואס איז געווארן צעבראכן דורך צרורות איז אויך געווען רשות הרבים, און מען באצאלט א האלבן שאדן, זע איך דאך אז צרורות ברשות הרבים איז חייב, זאגט די גמרא לא, ניין, די ערשטע כלי איז טאקע געווען די צווייטע פאל וואס מיר זאגן. אז על הראשון פטורה ועל האחרון חייבת מיינט מען טאקע די ערשטע כלי איז געווען אין רשות הרבים אבער די אנדערע כלי איז געווען אין רשות הניזק התיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד. האט ער אים צוריק געפרעגט רבי ירמי' והא דאך אמרת עקירה אין כאן הנחה יש כאן דו האסט געזאגט אז אויב די עקירה איז געווען אין רשות הרבים אפילו די היזק איז געווען אין רשות הניזק איז פטור, אמר ליה האט ער אים געזאגט הדרי בי איך האב חרטה, פרעגט די גמרא איני ס'איז דאך ניט אזוי והא דאך אמר רבי יוחנן רבי יוחנן האט געזאגט אין חצי נזק חלוק א חצי נזק איז נישט קיין חילוק לא לרשות היחיד ולא לרשות הרבים א חצי נזק באצאלט מען סיי רשות היחיד סיי רשות הרבים. מאי לאו מיינסטו דען ניט? וואס מיינט רבי יוחנן מיט דעם האט צו זאגן אז התיזה די בהמה האט געווארפן די שטיינדלעך ברשות הרבים והתיזה והזיקה ברשות הרבים און דער שאדן איז אויך געווען ברשות הרבים באצאלט מען חצי נזק זעה איך דאך אז צרורות ברשות הרבים איז חייב וואס האסטו פריער געזאגט פטור? זאגט די גמרא לא, ניין, התיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד, האט ער אים געפרעגט צוריק רבי ירמי' והא דאך אמרת דו זאגסט דאך עקירה אין כאן הנחה יש כאן אזוי האסט דאך געזאגט, אמר ליה האט ער אים געזאגט הדרי בי פון די זאך וואס איך האב געזאגט אז התיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד איז פטור פון דעם האב איך חרטה, איבעית אימא דו ווילסט זיך דאס זאגן כי קאמר רבי יוחנן אקרן, רבי יוחנן גייט ארויף אויף קרן, ער זאגט, ס'דא ווייטער א מאן דאמר וואס ער וויל זאגן אז קרן אין רשות הרבים זאל זיין פטור, אפלערנען א קל וחומר פון שן ורגל, ער זאגט אזוי, גיב א קוק, שן ורגל איז מועד מתחילתו, מען צאלט נזק שלם, און קרן בחצר הניזק איז א האלבן שאדן, טא וועלכע מזיק איז א הארבערע מזיק? וועלכן מזיק איז מען גיכער מחייב? שן ורגל, איז אויב איך זע שן ורגל זענען רשות הרבים פטור, איז דאך אוודאי און אוודאי א שוואכערע מזיק, קרן איז אוודאי פטור, אויף דעם אויך זאגט רבי יוחנן אז אין חצי נזק חלוק, אז ביי קרן גיט מען שטענדיג א חצי נזק, סיי דאס איז געווען ברשות הניזק צי אפילו רשות הרבים אויך. יתיב רבי יהודה נשיאה ורב אושעיא, רבי יהודה נשיאה און רב אושעיא זענען געזיצן אקילעא דרבי יהודה אין די פעדער הייזל, קילעא הייסט די פעדער הייזל וואס איז פאר דעם הויז פון רבי יהודה, נפק מילתא בינייהו. איז פון זיי ארויסגעגאנגען די דיע שאלה כשכשה בזנבה מהו. דאס הייסט איך ווייס נישט ווער פון זיי ס'האט דאס האט געפרעגט די שאלה, אויב די בהמה האט געגעבן א קלאפ מיט דעם עק צי זאגן מיר דאס איז אורחה ממילא איז עס פטור אזוי ווי רגל ס'פטור רשות הרבים אדער ניין צי לאו אורחה איז עס ווי קרן. אמר ליה האט דער אנדערע אידך האט דער אנדערע געענטפערט, וכי יאחזנה בזנבה וילך, קען ער שטענדיג נאר האלטן ביי דעם עק, זיכער אין רשות הרבים איז ער פטור, קען דאס נישט איינהאלטן, האט ער אים צוריק געפרעגט, אי הכי קרן נמי נימא איז פטור קרן אויך אין רשות הרבים, מכח דעם וכי יאחזנה בקרן וילך, זאגט די גמרא, הכי השתא, עס איז נישט גלייך, קרן לאו אורחיה, קרן איז נישט אורחיה. האט ער געדארפן פון דעם איר היטן. הא אורחיה און מיר האבן דאך א כלל אז אורחיה איז א תולדה פון רגל און ס'פטור ברשות הרבים.

מי אמרינן צי זאגן מיר מידי דהוה אקרן אז ס'האט דעם זעלבן דין ווי קרן קרן אז דאס וואס איז כוונתו להזיק לאו יצרא קתקיף ליה איז דען נישט וואס דער יצר האט איר אנגעכאפט מזיק צו זיין הכא נמי לא שנא דא איז אויך א ענין פון יצרא קתקיף ליה או דילמא קרן איז כוונתו להזיק אבער הא דא הא אין כוונתו להזיק ממילא וועט עס נישט זיין קיין תולדה פון קרן נאר א תולדה פון שן צי פון רגל אויב ס'דא יש הנאה איז עס פון שן אדער אזוי אורחיה איז עס פון רגל ממילא וועט מען זיין פטור אין רשות הרבים תיקו בלייבט שטיין די שאלה. אין דער משנה האבן מיר געלערנט התרנגולין מועדין להלך כדרכן ולשבר א תרנגול איז א מועד צו גיין כדרכו און צוברעכן. היה, נאכער שטייט דארט אז ס'איז געווען דליל קשור ברגלו, ס'איז געווען צוגעבינדן א זאך צו דעם פוס פון דעם תרנגול און ער האט מזיק געווען, באצאלט מען א האלבן שאדן. אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, לא שנו. ס'איז נישט געווארן געלערנט אין דער משנה ביי דליל קשור ברגלו באצאלט מען א האלבן שאדן אלא שנקשר מאליו אז דער דליל איז פון זיך אליין געווארן צוגעבינדן צו דעם רגל התרנגול אבל קשרו אדם א מענטש האט גענומען און ער האט צוגעבינדן א דליל נאכער איז דער תרנגול געגאנגען און ר'האט זיך אוועק געשטעלט דער תרנגול, און א מענטש איז געגאנגען און ר'האט זיך צוגעטשעפעט אין דעם דליל חייב, איז דער וועלכער האט צוגעבינדן איז מחויב צו באצאלן א גאנצן שאדן, פארוואס? ווייל דאס איז זיין בור, און תוספות זאגט ווי עס ווייזט אויס ווייטער אין גמרא, אז לאו דווקא מ'האט צוגעבינדן, נאר אויב איינער האט געהאט א דליל און ר'האט אים געלאזט ליגן נישט במקום המשתמר, און ס'איז געקומען א תרנגל און ר'האט זיך פארטשעפעט אין דעם, ס'האט זיך צוגעבינדן צו אים, האט דעם זעלבן דין ווי קשרו, איז דער חיוב אלס וואס איז, אלס בור. ווען האט דער דליל מזיק געווען? ווען ר'איז געליגן אויף א ארט. פרעגט די גמרא.

ס'האט באלאנגט צו א צווייטן מענטש, זאגן מיר אז דער בעל דליל באצאלט א האלבן שאדן, היכי דמי ווי אזוי רעדט זיך דא? אי דאצנעיה, האט ער באהאלטן דעם דליל ביי זיך אין רשות, און ס'איז אריינגעקומען דער תרנגול און ער האט אים דאך זיך פארטשעפעט אין דעם אנוס הוא, פארוואס זאל איך אים מחייב זיין דעם בעל הדליל א האלבן שאדן? אי לא אצנעיה, אויב ער האט אים נישט באהאלטן, פושע איז א פושע, דארף דער בעל בית פון דליל באצאלן א נזק שלם, ווייל ס'איז גלייך ווי ער האט אריינגע וואס הייסט האט נישט באהאלטן? האט אים געלאזט ליגן אין רשות הרבים, קומט צו גיין דער תרנגול און ער פארטשעפעט זיך אין דעם און ער ווערט דאך זיכער זיין בור וואס ער האט צוגעלייגט אין רשות הרבים. ממילא קען איך נישט זאגן אז דאס וואס שטייט אין די משנה אז מען דארף באצאלן א האלבן נזק זאל ארויף גיין אויף דעם בעל דליל, אלא וועסטו וועלן טייטשן חייב בעל תרנגול אז ער האט עס באהאלטן אין שטוב, און דער תרנגול האט עס ארויסגענומען, דעריבער איז מחויב דער בעל התרנגול וויפיל? א האלבן שאדן. פרעג איך דיר, מאי שנא כוליה נזק דלא, פארוואס באצאלט ער נישט א גאנצן שאדן? דא איז דאך געווען דער נזק פון וואס? פון בור, וואס דער תרנגול האט געשלעפט דעם דלי, דעם דליל, און האט אים אוועקגעלייגט, נאכער איז א מענטש געווארן נתקל אין דעם בור, איז פארוואס באצאלט מען נישט דעם גאנצן שאדן? דכתיב ווייל עס שטייט כי יפתח איש בור ולא שור בור, אויב מיין שור האט געגראבן מיטן פוס און געמאכט א בור אין רשות הרבים, איז דער בעל השור פטור, דעריבער גיט מען נישט קיין גאנצן שאדן, אויב א חצי נזק נמי דארף מען קיין חצי נזק אויך נישט געבן, ווייל איש בור ולא שור בור, די חיוב אבער שור בור איז דאך די טייטש, אויב דער שור מאכט א בור איז מען פטור, קיין חצי נזק גיט מען אויך נישט, אלא זאגט די גמרא מתניתין, אונזער משנה רעדט זיך בדאדייה אדויי, דאס וואס שטייט חצי נזק מיינט מען אז דער תרנגול האט גענומען דעם דלי און ער האט עס אוועק געווארפן אויף כלים, וואס דעמאלט וואס איז דער שם המזיק? צרורות, נישט ווי כ'האב פריער געלערנט, ווען ס'איז געליגן דער דליל אויף דער ערד האט זיך איינער אין דעם מזיק געווען, איז עס בור, נאר דער תרנגול האט אראפגעווארפן דעם דליל אויף כלים. איז רש"י זאגט דא אז אפילו עס זאל זיך רעדן א מענטש האט עס צוגעבינדן, באצאלט נאר א האלבן שאדן דער בעל התרנגול, און דער קושר איז פטור, ווייל דא איז דאך בור איז דאך שטענדיג. ער תחילת עשייתו לנזק, מען ווערט נתקל אין זיין בור, אבער דא ווי אזוי איז געווען דער נזק? דער נזק איז געווען וואס ער האט געווארפן, איז אפילו קשרו אדם איז ער אויך דער קושר פטור, תוספות פרעגט פארוואס זאל ער זיין פטור? זאל איך מחייב זיין דעם בעל הדליל וועגן אש? ס'איז דאך ווי אבנו סכינו ומשאו וואס כ'האב עס אוועקגעלייגט בראש גגו און זענען אראפגעפאלן ברוח מצויה והזיקו בהדי דאזלי זענען זיי מחויב ווייל דאס וואס דער תרנגול נעמט דעם דליל רופט זיך דאך אן ברוח מצויה אזוי האט דאך די גמרא פריער געזאגט אז אויב לא אצנעיה דארף איך מחייב זיין וועמען? דעם בעל תרנגול הייסט דאך עס איז שכיח לערנט דעריבער תוספות אנדערש פשט. אז דאס וואס שטייט בדאדייה אדויי רעדט זיך אז די דליל איז געווען הפקר און או אדער דחבריה ואצנעיה ווייל לו יצוייר אז די דליל זאל געווען זיין צוגעבינדן און אפילו נישט צוגעבינדן נאר מ'האט אים נישט געהיטן וואלט די בעל הדליל אויך געווען מחויב אלס אש איז די משנה איז גוט די חיוב איז וועגן צרורות וכי איתמר דרב הונא בעלמא איתמר.

און נאכער בתר דנייח איז א מענטש געווארן נכשל אין דעם דליל, איז דער דין פטור, איז דער בעל התרנגול פטור, פארוואס פארוואס ווילסטו אים מחייב זיין וועגן בור, איש בור ולא שור בור?

דאס איז דאך נישט קיין ריכטיגע בור, ווייל ער האט דאך נישט מזיק געווען אויף דעם ארט וואו ער האט אים צוגעבינדן, ווייל דער תרנגול שלעפט דאך אים אויף אן אנדער ארט, נאר דאס איז בורו המתגלגל, האב איך אפגעלערנט דף ו פון הצד השווה אז מען איז חייב. רש"י. זאגט די משנה, כיצד השן מועדת, אין וועלכן אופן. איז השן א מועד וואס באצאלט א גאנצן שאדן, לאכול את הראוי לה, ווען זי האט געגעסן די בהמה דאס וואס איז ראוי צו איר, באצאלט זי א גאנצן שאדן. הבהמה מועדת, די בהמה איז א מועד, לאכול פירות וירקות, די גמרא פריער דף יז עמוד ב, אין אנפאנג פרק האט דאך די גמרא געזאגט פארוואס שטייט א טאפל לשון השן מועדת מיינט מען חיה, און הבהמה מועדת מיינט מען בהמה, ביידע זענען אבות, ער וויל מיר דערציילן אז חיה בכלל בהמה, אכלה כסות או כלים, אז די בהמה האט געגעסן כסות אדער כלים, דאס איז דאך נישט ראוי לה, איז דאס שוין פארוואס האט זי עס געגעסן איז דאך כוונתו להזיק איז דער דין משלם חצי נזק באצאלט מען נאר א האלבן שאדן. במה דברים אמורים ווען איז געזאגט געווארן אז מען באצאלט ברשות הניזק דעמאלט באצאלט מען אויף שן דעמאלט באצאלט מען אויף כסות און כלים אבל ברשות הרבים פטור, אין רשות הרבים איז מען פטור, אויף שן איז מען פטור, ווייל עס שטייט דאך ובער בשדה אחר, דווקא אין רשות הניזק, און אויף כסות און כלים איז מען פטור, זאגט די גמרא אז ווייל כל המשנה ובא אחר ושינה בו איז פטור, ווייל ער האט נישט געהאט קיין רעכט דארט אוועקצולייגן כסות אדער כלים. ואם נהנית, מיר האבן דאך געזאגט אז ברשות הרבים איז פטור ווי איז אז די בהמה האט געהאט הנאה דערווייל האט זיך דער בעל הבית איינגעברענגט ער דארף אים נישט געבן צו עסן משלמת מה שנהנית דארף מען באצאלן וויפיל די הנאה איז געוועזן די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין וואס דאס הייסט וויפיל יעצט פרעגט די משנה כיצד משלמת מה שנהנית אין וועלכן אופן זאגן מיר אז מען דארף באצאלן מה שנהנית? דאס הייסט, אין וועלכע אופנים רופט זיך עס אן אז מען האט געגעסן אין רשות הרבים? אכלה מתוך הרחבה, אז די פירות זענען געווען אינמיטן דער גאס, משלמת מה שנהנית, באצאלט מען וויפיל די הנאה איז געוועזן, מצידי הרחבה, די פירות זענען געווען אין דער זייט משלמת מה שהזיקה, איז ווייטער דא אין גמרא מחלוקת וואס הייסט מצידי רחבה, איין מאן דאמר לערנט אז מצידי רחבה ס'איז געווען אין דער זייט פון דער גאס מוז זיך די בהמה אויסדרייען צו דער זייט און זאל דארטן עסן. איז ממילא איז דאס נישט די שטייגער, און דאס איז נישט דאס איז נישט די שטייגער, לערנען אנדערע אז די טייטש איז ס'איז קרן, אדער אנדערע לערנען אז דארטן האט ער רעכט אריינצולייגן בצידי הרחבה ממילא האט עס א דין ברשות הניזק, און אנדערע לערנען ניין, ס'האט אויך א דין ברשות הרבים צידי רחבה, אויב ז'האט אויסגעדרייט דעם קאפ איז מען אויך באצאלט מען מה שנהנית, אפילו אויסגעדרייט דעם קאפ איז נאר מה שנהנית, נאר דאס וואס דא שטייט מצידי רחבה מיינט מען אז די בהמה אליין איז אראפ געגאנגען אויף די צידי רחבה, אז די בהמה זאל אראפ גיין אין צידי רחבה און עסן, דאס איז שוין דעמאלט דארף מען שוין באצאלן מה שהזיקה. מפתח החנות, זי האט געגעסן פון דער טיר פון דעם געוועלב וואו מען פארקויפט די זאכן, משלמת מה שנהנית, איז די גמרא מפרש ווייטער וויאזוי דאס רעדט זיך, צי עס רעדט זיך זי האט אויסגעדרייט נאר דעם קאפ, און אויסדרייען דעם קאפ איז מה שנהנית. און דער ווידער וואס ער לערנט מען דרייט אויס דעם קאפ איז נישט אורחיה, דארף איך דא אפטייטשן מפתח החנות אז ס'איז געוועזן אזוי יא, א שמאלע גאס איז אריינגעגאנגען אין דער גרויסער גאס, און ווען זי איז געגאנגען פון דער ברייטער גאס איז זי גלייך געקומען צום חנות. מתוך החנות אז די בהמה האט געגעסן פון דעם געוועלב, משלמת מה שהזיקה, דאס איז דאך דעמאלט שוין ברשות הרבים, באצאלט מען וויפיל דער שאדן איז געוועזן. רש"י, כיצד השן מועדת פרעגט די משנה, און משנה ענטפערט די גמרא לאכול את הראוי לה משלמת חצי נזק, אויב זי האט געגעסן כסות און כלים באצאלט מען א האלבן שאדן, דמשונה היא, ממילא איז עס א תולדה פון קרן. אבל ברשות הרבים פטור, זי האט געגעסן פירות אין רשות הרבים איז דער בעל הבהמה פטור, דבעינן בשדה אחר, ווען איז דער חיוב דווקא ווען זי האט געגעסן אין פעלד פון ניזק, ואכסות וכלים נמי פטר, אויף כסות און כלים איז מען אויכעט פטור, בגמרא מפרש לה, פארוואס מ'איז פטור אויף כסות און כלים. אין רשות הרבים. מה שנהנית, לאו תשלומין מעליא נינהו, דאס איז נישט קיין ריכטיגע באצאלונג כדמפרש בגמרא. מצידי רחוב משלמת מה שהזיקה, כדין קרן תם חצי נזק. ומועד נזק שלם ובגמרא מפרש לה, די גמרא איז מפרש וואס ווערט אנגערופן צידי רחוב. גמרא, תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, השן מועדת לאכול את הראוי לה כיצד, דאס וואס מיר האבן געלערנט אז שן איז א מועד מען באצאלט א גאנצן שאדן אויף ראוי לה ווי הייסט דאס? בהמה שנכנסה לחצר הניזק, די בהמה איז אריינגעגאנגען אין חצר הניזק, ואכלה אוכלין הראויין לה, זי האט דארט געגעסן עסנווארג וואס איז ראוי פאר איר, ושתתה משקין הראויין לה, זי האט דארט געטרינקען משקין וואס איז ראוי פאר איר, משלם נזק שלם, באצאלט מען א גאנצן שאדן, וכן חיה שנכנסה לחצר הניזק, א חיה איז אריינגעגאנגען אין חצר הניזק, וטרפה בהמה, עס האט צוריסן א בהמה ואכלה בשר, עס האט געגעסן די פלייש, משלם נזק שלם, באצאלט ער א גאנצן שאדן. ופרה שאכלה שעורים, א פרה האט געגעסן גערשטן, גערשטן איז א מאכל פאר א חמור, בשעת הדחק ווען די פרה איז זייער הונגעריג עסט עס שעורים, אדער חמור שאכל כרשינין, כרשינין דאס איז א מאכל פון א פרה, בשעת הדחק עסט עס א חמור, וכלב שליקק את השמן, דאס איז אויך א מאכל בשעת הדחק, וחזיר שאכל חתיכה של בשר, א חזיר האט געגעסן א שטיקל פלייש, משלמין נזק שלם, באצאלט מען נזק שלם, אפילו די בהמה האט עס יעצט געגעסן נישט בשעת הדחק, ווי מען זאגט, זי איז נישט געוועזן הונגעריג, נאר דאס וואס איז דער סדר צו עסן דעמאלט ווען די בהמה איז הונגעריג, איז אפילו דעמאלט ווען זי עסט עס שלא על ידי הדחק, ווערט עס אויכעט אנגערופן רעה לו, און מען באצאלט פאר דעם א גאנצן שאדן. רשי.